דאס איז אן עמערדזשענסי. מוז איך דא אפדעיטן ווייל ס'איז דא זייער וויכטיגע זאכן וואס מען מוז וויסן. הגם היינט איז נישט מיטוואך, ס'איז לא שבת היום ולא חודש היום, ס'איז ערב ראש חודש. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן קודם כל אז כ'האב גערעדט וועגן דעם גנב שטערן. א וועלטס גנב. און ער גייט זיך נאך אפווישן זיין שייגעץ שטיק מיט אנדערע. דאס איז א ריכטיגע שטערן, יא דאס איז דער פעמילי. בקיצור, איינער האט מיך אפגעקאלט אז פארוואס איך לייג דאס נישט ארויף אויף ענגליש, וואס זיין אינטערעס איז מען זאל עס ארויף לייגן אויף ענגליש, אה, ס'נעמט נישט צו א גרויסע בהמה מען זאל אויספיגערן פארוואס ער האט עס געטון, באט איים נאט גאנא געט אינוואלווד אין דיס. איך וויל זאגן פארן עולם. אזוי ווי דער עולם וויל דאס הערן אויף ענגליש, איך געב א היתר אז מען זאל עס איבערטייטשן אויף ענגליש, איך געב אפילו א היתר מען זאל עס איבערטייטשן אויף פראנצויזיש און אויף גריכיש, איך געב א היתר אויף עני לענגוויטש וואו עטץ פילטס קאמפארטעבל אז מען דארף דאס איבערטייטשן קען מען דאס איבערטייטשן. פארשטייסט? יו דא די דוירטי ווארק יור סעלף און יו וואש יור לאנדרי יור סעלף, דאס זאלסטו דיך אויסלערנען. סאו דער טעלעפאן איז אריין געקומען פון ברכה קעיטערערס, עיט פאר פייוו, פייוו פאר עיט, ניין אָו סעווען עיט. ווער ס'קען אפאר פרעמדע שפראכן זאל מאכן זיכער צו קאלן אים אפ און ער זאל אים זאל אים העלפן איבערטייטשן דעם שיעור וואס דא איז געווען אויף אידיש קעגן דעם וואס האט מחלל שם שמים געווען און מחלל כבוד ישראל געווען משה שטערן פון מאנסי. עניוועי, איך וועל אים ארויפלייגן זאלטס אים קענען אליינס הערן. איין מינוט, מ'לייגט אים ארויף. איין מינוט, מ'לייגט אים ארויף.

כ'וויל דיך פרעגן, איך פיר שוין א האטליין פינף יאר און איך האב קיינמאל נישט איבערגעטייטשט אויף ענגליש נאר פאר שבת און יום טוב, ווערטער.

כ'זאג איר רעדט זייער שיין אין די ראדיא. אה אקעי. שכוח. ביי. יעצט וויל איך זאגן אז ס'אויך כדאי מ'זאל אים אריינשיקן א טשעק, איך מיין ער וועט דאך גיין איבערטייטשן אויף שפראכן, ס'קאסט אים געלט, קאלטס אים אפ, מאכטס מיט אים קאנעקשאנס, און שיקטס אים אריין א טשעק אויך. עניוועי, דאס איז געווען די ערשטע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן. נאכדעם האב איך צו זאגן זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז געווען יעצט שטיל אפאר טעג ווייל ס'איז געווען יום טוב, און ממילא אז ס'איז געווען יום טוב האט זיך יעדער אפגעשטופט די קאורט קעיסעס, אבער דאס מיינט נישט אז ס'איז נישט דא, יעצט גייט מען צוריק ווי מ'זאגט אויף ענגליש ביזנעס עז יוזשעל. מ'גייט צוריק צו די אלע חזירים און איך גיי אנגעבן א ליסט וואס ס'גייט זיין די נעקסטע צוויי חדשים, די נעקסטע צוויי חדשים גייט זיין אזוי, דער חודש וואס אונז זעמער הייסט עיפריל, אין חודש עיפריל, מארגן איז דער ניינטער, היינט איז געווען מאנטאג איז דער אכטער, מארגן דינסטאג איז דער ניינטער, סאו לאמיר אנהייבן, דער ניינטער. איז אברומי רובין איז אין קינגס קאונטי סופרים קאורט טרי טווענטי דזשעי סטריט אין פארט פיפטי ער האט געטרייט צו ברייבן וועבערמאן'ס וויקטעם מיט פינף הונדערט טויזענט דאלער ס'איז אויכעט מ'האט געפעדערט ס'האט געהייסן אז יואל מאליק וועט ערשט זיין אין סעפטעמבער זיבן און צוואנציג מ'האט עס מתקדם געווען און ס'גייט זיין אין קינגס קאונטי סופרים קאורט טרי טווענטי דזשעי סטריט פארט די. ער האט מאלעסטעט זיינע תלמידים, ער האט זיי גענומען אין א מאטעל, און ער הענגט נאך יעצט ארום מיט די תלמידים. די גאווערמענט האט פיקטשערס פון דעם אלעם, ווייל פונקט ווי עס קומט אויף אונזער בלאג קומט עס אן צו די גאווערמענט אויך. סאו דאס גייט זיין עיפריל דעם ניינטן, מערצעשעם דינסטאג, מארגן. נאכדעם קומט אזוי, עיפריל דעם צענטן איז מנחם מענדל דייטש, חתן דנן, און אויך דוד צימער. מנחם מענדל דייטש ווייסט מען דאך, דריי באבאווער יונגלעך האט ער נעבעך מאלעסטעד, און צוויי זענען געקומען פארווארד. דאס וועט אלעס זיין אין קינגס קאונטי סופרים קאורט טרי טווענטי דזשעי סטריט ביידע וועלן זיין פארט פיפטין, דאס איז דזשאדזש דימענגא. דוד צימער האט גערעיפט א מיידל אפאר יאר צוריק, און ער האט געוויזן פיקטשערס פאר אנדערע מיידלעך פון שמוציגע זאכן, און ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, און ער האט עפעס געטוהן וואס מען טאר נישט. איך ווייס נישט פונקטליך וואס די טשארדזשעס זענען, וועל איך ערשט מארגן וויסן. דאס איז עיפריל דעם צענטן איז דא דעי צוויי. יעצט מנחם מענדל דייטש, לויט ווי כ'האב געהערט, כ'בין נישט ריספאנסעבל פאר דעם, כ'האב געזען אז ער האט געהאט א, ס'איז געווען א סירוב קעגן אים פון א בית דין, און איך הער ווייל דער בית דין האט געפסקנט אז ער מוז געבן א גט פאר זיין פרוי, און למעשה האט ער נישט געוואלט געבן, האב איך געהערט זאגן אז ער האט שוין געגעבן פאריגע וואך א גט, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת צו נישט, איך הער זאגן ס'האלט שוין נאכן גט. יעצט טאמער יא ווילן מיר געבן מזל טוב פאר די משפחה פון די מיידל וואס איז באפרייט געווארן פון א חזר. די בעסטע צייט פון א מענטש'ס לעבן איז שנה ראשונה, אן דאגות, ס'איז נאכנישט דא קיין קינדערלעך, מ'האפט זיי וועלן קומען, און די חזון איש האט אמאל געזאגט פאר א איד, א איד האט געזאגט, דו ווייסט, איך גיי אין די גאס, יעדע פרוי מאכט מיך עקסייטעד, איך קוק אויף א פרוי איך ווער משוגע נאך יעדע פרוי, און איך בין א פארהייראטער מענטש, האט זיך אויסגערעדט פארן חזון איש, האט אים דער חזון איש געזאגט, דאס קומט ווייל דו האסט זיך נישט אויפגעפירט שנה ראשונה ווי עס דארף צו זיין, האט יענער אנגעהויבן צו זאגן, טאקע רבי איך האב געלעבט אין קדושה מיט פרישות, ס'געווען אין פלעצער, איך מיין אז אפילו אין בעלז האט מען נישט געלאזט א שנה ראשונה אינגערמאן גיין צום עמוד, נישט יום טוב, נישט שבת, קיינמאל נישט, מ'האט געוואוסט. מען מוז זיך צוגעוויינען צו דעם נייעם מקח וואס דער אייבערשטער האט אים צוגעשטעלט, צעלאזט מען זיך אמאל אביסל. על כל פנים, האט יענער איד געזאגט פארן חזון איש, ס'איז טאקע אמת, כ'האב געלעבט אין קדושה און אין פרישות, נו וואס זאל איך אבער יעצט טון? זאגט דער חזון איש, מאך יעצט שנה ראשונה. פרעגט ער נאכדעם דעם חזון איש, וויאזוי האט איר דאס געוואוסט, דאס איז רוח הקודש? זאגט ער, ניין. אין חינוך שטייט אין מצוה פון נקי יהיה לביתו שטייט נאך א יאר אז מען עט זיך אויפפירן אזוי ווי עס דארף צו זיין און מ'עט אינזין האבן צו וועלן וויסן די געפילן פון די פרוי און וואס זי וויל און וואס זי וויל נישט און זיך מאכן ווי מען זאגט זיך אריינלייגן אין איר דעת זאגט דער חינוך אז נאך א יאר עט זיין א פרוי אין די גאס זר בלוי, אזוי ווי א פרעמדע צו אים. א מענטש האט זיך גוט אנגעגעסן יעצט א פרישטיג, ער האט געהאקט מיט אייער, און ער האט געהאקט מיט פארינע, און מיט ציריעל, און מיט פיש, און מיט אלעם. ער גייט בענטשן. גיי ברענג אים יעצט די בעסטע פלייש, און ער ברויך שוין נישט. און דאס איז אונזער פראבלעם. פראבלעם איז, מ'לערנט נישט דעם חינוך. מען לעבט אין קדושה און פרישות ווען מען טאר נישט, סאו איז זי קודם כל איז זי פטור געווארן פון אזא שייגעץ ווייל דער שייגעץ האט איר נישט געברויכט, איי ער איז געגאנגען שנה ראשונה ער איז געגאנגען מנחם מענדל דייטש טאטשן קינדער, איך וויל אייך פרעגן וואסערע מין מערידזש איז דאס, ער האט געדארפט האבן א פרוי ביינאכט אויכעט אז ער זאל אהיים קומען האבן צו וועם אהיים צו קומען, און קען זיין אז ער האט טאקע דאס געברויכט, אבער דאס געבט נישט קיין רעכט מעגן צו זיין א אידישע טאכטער, זי האט זיכער נישט געוואוסט אז ער טוט די זאכן ווען נישט וואלט זי נישט איינגעגאנגען אויף דעם. ר' משה פיינשטיין האט א תשובה אויף צוויי פלעצער, א פרוי וואס איז געוואויר געווארן איר מאן איז געי, ער איז אין צו משכב זכר, שרייבט ער אזוי, טאמער דו קענסט זאלסטו קריגן א גט, פארוואס נישט מהיכי תיתי, טאמער וויל ער דיר נישט געבן א גט ביסטו מותר צו חתונה האבן צו יעדן אידישן מאן ווייל ס'איז קידושי טעות א מקח טעות, קיין שום פרוי וואלט נישט איינגעגאנגען אז איר מאן לויפט ארום מיט מענער. און זי וואלט נישט איינגעגאנגען אז ער לויפט ארום מיט פרויען אויך נישט, אבער מיט מענער זאגט ער עס איז א מקח טעות לכל הדעות, אז ער לויפט ארום מיט פרויען איז ער א שייגעץ, אבער עס איז א מקח טעות, מענער דאס איז אוט אוו די קוועשן, מיר דערציילט א איד א רב פון פלעטבוש, ר' משה פיינשטיין איז אמאל געגאנגען אין דעם גוי'אישן, ס'איז דא א גוי'אישער בית הפייגער אין די לאוער איסט סייד, ס'איז א מוזיעם, ס'איז פון מענטשן וואס זענען געקומען דא אין די ערלי עיטין, בקיצור, אין די עיטין הונדרעדס, בקיצור, איז געקומען צו א איד און ער האט אים געזאגט, רבי, איך וויל אייך זאגן אז איך לייד אז איך בין אין צו משכב זכר. האט רבי משה געווארן אזוי צושפיגן, פוי, נעמטס אים אוועק פון דא, ס'איז אנבעליוועבל. סאו עניוועי, ס'האט מיר נישט בארעכטיגט מעגן צו זיין א אידישע טאכטער, פשוט ווייל דער ברודער האט חתונה געהאט מיטן אנטווערפענער דיין'ס טאכטער. נאָ נאָ נאָ נאָ נאָ! דער מענטש מוז אַרױסגײן און ער טאָר נישט זיך דרײען אין די ייִדישע גאַסן. יעצט איז אָבער דאָ נאָך אַ גרעסער פּראָבלעם. אױב עס איז אמת אַז ער האָט שױן נישט קײן װײַב אױך נישט, נישט װאָס עס האָט אים אַסאַך געהאָלפֿן װאָרן ער האָט געקענט כאַפּן דרײַ אין אײן טאָג װאָס אונז װײסן, אָבער אױב עס איז אמת אַז ער האָט שױן נישט קײן װײַב אױך נישט, נו װאָס גײט זײַן יעצט? כ'מײן ער האָט דאָך אַ מוראדיקע כּוח התאװה. וואס קיינער קען עס נישט אפילו באגרייפן, אונז זענמיר אלע געווען אין זיינע יארן דרײַ אין איין טאג אין ווייניגער ווי א שעה, אנבעליוועבל! באט עניוועי, ער גייט שטיין מערטשעם דעם צענטן פאר א דזשאדזש. יעצט פארוואס רעד איך אזויפיל דערפון, ס'הארט מיך מוראדיג די בעלזער עטיטוד, זיי זענען אים מקרב, זיי האבן נישט געלאזט ער זאל געבן א גט, יעדער מיינט ער קויפט זיך א מצוה, כ'האב ענק שוין געזאגט ס'דא דער לאבין וואס ער האט די קהל חסידים דארטן קעגן איבער סאטמאר בית מדרש, א רשע מרושע, ער טוט שלום בית, און אן אומשולדיג מיידל איז אריינגעפאלן מיט א חולה רוח וואס ער האט גענומען העווי מעדיקעישן, האט ער געזאגט וועסט עניוועי נישט קריגן א גט די רבנים גייען נישט לאזן ווייל ער איז א כהן, סאו גיי צוריק וואוינען מיט אים, האט זי געמאכט מיט אים דריי קינדער וואס אלע זענען חולי רוח אלע ראטן און טוטן, און נאכדעם האט זי נעבעך געמוזט זיך גט'ן פון אים ווייל ס'איז שוין דא דריי קינדער אין שטוב אויכעט, איז שוין דער מצב נאך ארגער. און נאכדעם האט ער מיר געזאגט, מיר, נחום ראזענבערג, האט ער געזאגט זאלסט וויסן אז איך האב עס געטוהן וועגן דעם ווייל כ'האב באקומען צען אלפים. דאס זענען די עסקנים. סאו דעם פופצעטן גייט זיין מיילעך שניצלער וואס האט געגאסן בליטש אויף מיר פאר גארנישט. דעם זיבעצעטן גייט זיין יענקי קאוו. מענטשן זענען געקומען מ'זאל זעהן ער איז ער ער ער ער וועט עס נישט טוהן מער און ער טוהט תשובה. קענסט תשובה טון, אבער ער דארף גיין זיצן, די תשובה האט נישט צו טון איינס מיטן אנדערן, א מענטש האט געטון אן עבירה און ער האט געזינדיגט, יא, און ער זאגט רבונו של עולם כ'טו תשובה, זאגט דער אייבערשטער פיין איך נעם עס אן, אבער איין מינוט, א קרבן דארפסטו ברענגען, סאו די זעלבע דא אויך. נאכדעם דעם פֿיר און צוואַנציקסטן אפריל איז שמואל מאשקאוויטש, ס'איז אזא ירושלימ'ער יונגערמאן זעהט ער אויס צו זיין, וואס ער האט די אייגענע קינדער געטאטשט, און דעם פֿיר און צוואַנציקסטן איז דא צוויי, ס'איז דא אברהם קליין איז אויך דא. דער אברהם קליין דער קומט אין קאורט ער טראגט א גארטל ער ער האט געזאגט פאר אזא עלף יעריג מיידל אין עלעוועיטער אז ער וויל מיט איר האבן צו טון. דעם נײַן און צוואַנציקסטן אפריל איז מאיר דאסקאלאוויטש. דעם זיבעטן מעי איז ישראל שמשון. דאס איז א נייער א נייער קאנדידאט אריינגעפאלן דא ער האט נישט געוויסט אז מען מוז זיך האלטן די הענט ביי זיך און מען האט אים געכאפט און אויפגעפיקט. נאכדעם איז דא אזוי, דעם זיבעטן איז דא נאך פיר קעיסעס, ס'איז דא יאסל בערגער, יענקל בערגער, הערצקע בערגער, דאס איז געווען וועגן אינטימידעיטן וועבערמאן'ס וויקטעם, און נאכדעם איז דא איינער דוד קאהן, דוד קאהן האט אסאך די ענד אי פעלעניס, און ער האט געפליעד גילטי, און ער גייט באקומען יעצט אכט יאהר דזשעיל. נאכדעם דעם אכטן פון מעי איז דא צבי באקסער, ער האט געטאטשט א קינד. ס'איז אויך א נייער. און נאכדעם מעי דעם ניינטן הייבט זיך אן ברוך מרדכי'ס קעיס, אבער ער העט מסתם אפשטופן נאך ווייל זיי ווארטן אז טשארלס היינס איז דאך דא אזוי מ'קוקט ווער ס'איז געקומען פריער די איי צו די טשיקן. טשארלס היינס וויל לויפן אין סעפטעמבער. טאמער ברוך מרדכי גייט צוריק האט ער דריי וואס ער האט איינגעזעצט פאר גארנישט, איינס דעם דעם וואס האט געהארגעט דעם. רבי חזקל שאמעס, דער צווייטער וואס האט געהארגעט דעם לייזער פאללאק, און דער דריטער וועם מ'האט געדארפט איינזעצן און ער האט נישט איינגעזעצט, האט אים ארויסגענומען איז ברוך מרדכי. דעמאלטס קען ער אזוי ווערן ריעלעקטעד כמעט ווי פרעזידענט אבאמא זאל ווערן זאל ווערן שמש אין סאטמארע בית מדרש, און טאמער ווידעראום עט ברוך מרדכי'ס קעיס זיך אנהייבן נאכדעם ווי מ'עט אים נאמינעיטן, דאס איז אין סעפטעמבער. דעמאלטס עט זיין אביסל אנדערש, אבער אונז האף מיר אז מ'עט אים נאך אריינפירן אין חד גדיא נאך לאנג פאר ער עט לויפן, ווייל די צייטונגען זענען מיט אים ביזי וואס קריים ער האט געטון. סאו עניוועי, סאו ברוך מרדכי'ס קעיס עט זיך אנהייבן ווייטער אין מעי דעם ניינטן. נאכדעם איז דא משה ברוין, ער האט געהאט אין די קעטסקילס צו טון מיט צוויי קינדער, דאס וועט זיין מעי דעם נײַן און צוואַנציקסטן, און אין אגוסט דעם איין און צוואַנציקסטן וועט זיין דער איציק ווייכפיש וואס ער האט גערעיפט א מיידל אונטער פֿערצן יאר. סא עניוועי ס'זאל זיין בלע המוות לנצח ומחה השם אלקים דמעה מעל כל פנים ונאמר אמן אלע חזירים זאלן פייגערן אין די תפיסה מ'זאל זיי נישט זעהן אין די גאס. עכ"פ וואס איך וויל זאגן איז. אז איך בעט דעם עולם זאל מארגן קומען מען זאל ווייזן סופארט פאר די וויקטימס, ס'גייט זיין מאליק און ס'גייט זיין אברומי רובין. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך אפאר קלייניקייטן, דער אמת איז איך האב אלץ געזאגט אָו יו איז א גוטער הכשר, איך האב אלץ געזאגט איצעלע פימפ איז דער גרעסטער גנב און דער גרעסטער שייגעץ, דער אמת איז איך טוה תשובה, איך בעט איבער איצעלע פימפ, יעצט געוואויר געווארן? עס האט אמאל איינער געזאגט, איך האב געזעהן דעם רב מיטן גלח, שרייט יענער, זאג להבדיל, ווי א משוגענער, ווי אזוי זאגט מען דער רב מיטן גלח? זאגט ער, איך האב געהערט זאגן אז דער גלח גנב'עט שוין אויך געלט. זאג איך שוין נישט קיין להבדיל, דאס זעלבע אויך זאג נישט קיין להבדיל, ס'איז דא דער ראביי בעלסקי פון די OU, זינט האט מען אלץ געמיינט ער איז אן ערליכער אן ערליכער, ער איז אזא שייגעץ פונקט ווי איצעלע פימפ ווען ס'קומט צו זיין אייגענע אינטערעסן, ס'איז געווען די מעשה מיט די טרייפענע פלייש אין קאליפארניע. יעצט די בלאגערס שרייבן אז מ'האט שוין געווארנט די או יו צוואַנציק יאר פריער, נאר וואס, זיי זענען נישט געווען אינטערעסירט צו טוהן עפעס, ווילאנג קיינער האט נישט מעורר געווען, דעי קודענט קעיר לעס. עס איז געווען איינער וואס האט געהאט הידען קעמערעס אפאר וואכן און ער האט געכאפט אלעס וואס דארט גייט פאר. כ'האב ענק שוין דערציילט דאס. די פלייש איז אנגעקומען הער איך דא ביז מאנסי אויך. למעשה איז געגאנגען דער רב בעלסקי און האט אויסגערופן אז אלע פליישן וואס מ'האט געקויפט ערב ביז ערב יום טוב ביז דרײַ נאכמיטאג איז הונדערט פראצענט כשר. יעצט זיי האבן געהאט א פראבלעם אפאר זאכן. קודם. דער רובאשקין זעט אויס זענען אים שולדיג אסאך געלט די קאמפעני האבן זיי געוואלט נעמען דעם ווייס זיין איידעם וואס מען האט אים געכאפט דא אין אלבעני אז ער האט געמאכט משכב זכר מיט צוויי קינדער אין מקווה און מען האט אים אריינגעלייגט אין דזשעיל און ער איז א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער און ער איז שוין ארויס מען האט אים געגעבן גאר א קורצן טערמין וועגן די פאליטיקעל קאנעקשאנס למעשה האט מען אים גענומען דארט אראפ אז ער זאל גאר זיין דער משגיח פון דעם פלאץ פארשטייסט ער איז נישט באגלייבט אויף כריתות ער מאכט משכב זכר מיט קינדער. און ער וועט זיין דער בעל מכשיר. באט דאס איז אויך נאך נישט אזוי געפערליך. יעצט זעמיר אונז געוואויר געווארן אז ס'איז נאך דא ארגער פון דעם. ס'איז דא איינער רייכניץ וואס ער איז דער סון אין לאו, ער איז דער איידעם פון רבי ישראל בעלסקי. און ער איז דארטן דער גאנצער עמוד התווך, ער איז די מאני מען פון די קאמפאני דאוני מיטס. און וועגן דעם האט דער שייגעץ בעלסקי, ישראל בעלסקי, דער זעלבער שייגעץ ווי איציק דע פימפ כ'רוף אים נאר נישט איציק דע פימפ ווייל ער האט נישט פארקויפט פאר זיין ווייב פאר זנות ווען ער האט נישט געהאט קיין פרנסה. ער איז דער זעלבער שייגעץ. ער האט אויסגערופן, די גאנצע או יו האט געוואוסט, מ'האט צו יעדן מודיע געווען אויף אינטערנעט, סא מיר איז אויך אריינגעקומען, אז מ'זאל וויסן אז די אלע זאכן. וואס מען האט געקויפט ביז דרײַ נאכמיטאג ערב יום טוב איז אלעס נאך גוט, דאס איז ווייל ער האט נישט געוואלט אונטערברעכן זיין איידעמ'ס אינוועסטמענט מיסטער רייכניץ, זענען אזוי פארפוילט אלע הכשרים רבותי אז מען וויל עסן דארף מען עסן שטיינער פון די גאס און דאס קען מען נישט סא דארף מען זיך אנהייבן צאמצונעמען מען קען נישט טראסטן די או יו גארנישט פונקט וויפיל איציק דע פימפ שטעל דיר פאר איך האב אפגעקאלט די או יו ווען ס'איז געווען די פראבלעם מיט סאטמאר אין די שחיטה פרעג איך זיי האט עטץ געהאט דארט א משגיח וואס האט מען דארט גע'שחט'ן? זאגן זיי אונז האב מיר זיך פארלאזט אויפן סאטמארע בעל המכשיר ר' ראביי בערקאוויץ, קאל איך אפ ראביי בערקאוויץ וואס האט מען געשאכטן דעמאלטס ביי די מאסקאווי דאק? זאגט ער איך ווייס דען? פרעג נוח צו משה וויינשטאק כ'דענק נישט וועמען ער האט געזאגט, ס'איז די זעלבע דזשאוקס אלל אווער, גארנישט בעסער אין ערגעץ, אונז זעמער אויף צרות, אויב אונז וועלן נישט איבערלאזן א הכשר זעמער אויף צרות, קוק דא דער אלטער איד ר' מאטעלע וויזשניצער רבי, יא פון די רייכסטע טעקס פעיערס אין ראקלענד קאונטי, האט ער א קהילה האט נישט ווער ס'זאל זיי געבן כשר פלייש, נישט דא קיין כשר פלייש פאר וויזשניצע חסידים, נישט דא קיין הכשר, ס'איז געווען איינער האט אמאל געעפענט ניימאן און ס'איז נישט געווען גענוג געלט, זעהט אויס ס'האט נישט געטראגן גענוג, האט ר' מאטל עס געהייסן מ'זאל עס צושפארן, דאס איז געווען א פרייוועט אינוועסטמענט. אבער וויזשניץ האט געהאט דא א בוטשער סטאר אויף ראס סטריט, איך געדענק ארום אויף חיים טשולאקס פלעגט עס פירן, עס האט זעט אויס נישט געמאכט גענוג געלט אדער א אינגערמאן האט געדארפט האבן א בעסערע פרנסה, האט עס ר' מאטל געהייסן צושפארן, ער האט אזוי אין זין דעם באשעפער און די תורה און אידישקייט, פונקט ווי דער גלח אין רוים, עס אינטערעסירט אים גארנישט. ווייל דאס זענען די היינטיגע רבנים, איז איט פראפיטעבל, איז גוט, און ווען נישט דארף איך עס נישט טון. קומט דא אן אלטער איד אונזער הייליגער רבי, ער האט געהערט אז די מצה בעקערי האט געמאכט פראפיט האט ער געשריגן אויף רבי אידל, ס'האט געמאכט אנדערטהאלבן דאלער פראפיט, האט ער געשריגן אויפן קול, דאס איז נישט קיין ביזנעס, און די זעלבע מיט די פלייש, דער רבי האט נישט געוואלט די אלע פראפיטס. די היינטיגע רבנים זענען אנדערש. ווי די וויזשניצער פלייש. וואס זאל א וויזשניצער אינגערמאן גיין עסן? ער זאל עסן איציק פימפ'ס שחיטה? ער זאל עסן אהרן טייטלבוים'ס שחיטה? ראקלענד קאושער האט א גאנצן אפמאך מיט אהרן טייטלבוים, ס'איז סאטמארע מיט, סאטמארע מיט. ס'איז די זעלבע נבילה טריפה ווי די או יו, ס'איז אלעס די זעלבע. און מען דארף זיך צוזאמזעצן ערנסטע מענטשן און מען דארף אנהייבן צו טראכטן א תכלית, וואס וועט זיין מיטן נעקסטן דור? האבן אונז טאקע נישט וואס צו געבן קיין כשרות פאר אונזערע קינדער, מ'עט טאקע זיי געבן טרייפות, אויף דעם האמיר געהארעוועט א דור, יעדע רבי איז זיך געווען ביזי פאקן די טאשן און פארטיג. ס'איז א שאנדע וואס ס'גייט פאר. נאכדעם איז דא נאך א זאך, די די וואס איז פאראנטווארטליך פאר די נבילות און טרייפות, די הייסט RCC, דאס איז ראביניקעל קאונסיל אוו קאליפארניע, זיי געבן זיך א נאמען זיי זענען נאן פראפיט, ממילא גלייבט דער עולם זיי טוען דאך נאט פאר פראפיט, לאמיך אייך עפעס זאגן, די קאטוילישע האבן האספיטעלס אין גאנץ אמעריקע, זיי ווילן נישט מען זאל זיי קענען סוען, הייסט עס א נאט פאר פראפיט קאמיוניטי האספיטעל, ביליאנען קלינען זיי אוועק. יעדע רב האט א נאן פראפיט ארגענעזעישן, ער קליענט אוועק ביליאנען, און די זעלבע אויך די אר סי סי, ס'קליענט אוועק מיליאנען, און זיי רופן זיך נאט פאר פראפיט, ס'איז געמאכט אז די טעקס זאל זיי נישט קענען באשטייערן, נעם ארויס איצעלע'ס הכשרים דעם פימפ דא העסטו זעהן וויפיל מיליאנען דארט ווארפן זיך דורך, פון דעם לעבט דער גאלאנטער חזיר, פון דעם לעבט דער גראבער מילך קעסטל רב, פון נייטרא, פון דעם לעבט יעדער. עניוועי, איך וויל ענק זאגן רבותי, ס'האט אונז געלערנט א מורא'דיגע לעסן. איך מוז איבערבעטן איציק דע פימפ מיט די התאחדות הרבנים, קיינער איז נישט בעסער. אונז זעמער טיף אין דר'ערד, ענד ווי העוו טו סטארט ריעלייזינג איט. דעיס איז נאר א שטיקל אימערדזשענסי, איך האף ס'וועט אי"ה נאך קומען א געהעריגער שיעור דעי וואך. נאך א לאנגער שיעור, א לאנגס און א ברייטס אי"ה. דערווייל זייטס אלע געזונט.